הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף ד', זעקס שורות פון אויבן, גופא, לאמיר אביסל צוריק גיין צו די גמרא וואס אונז האמיר געהאט אין די פריערדיגע דף, אונז האמיר געהאט, דף ד' דף ג', בעי רב ביבי בר אביי, רב ביבי, רב ביבי האט געפרעגט, הדביק פת בתנור, א מענטש האט אריינגעלייגט א פיטא, א לאפא, אין א אויוון, צי זאג איך התירו לו לרדותה אז די חכמים זענען מתיר ארויסשיבן דעם שטיקל טייג פאר ס'ווערט געבאקן? ווייל ווען א מענטש לייגט אריין א שטיקל טייג אין א אויוון ווען איז ער חייב אויף אופה? סוף, נישט אויף די אנפאנג. אבער די חכמים לאזן נישט ארויסשיבן קיין טייג פון אויוון. סאו די שאלה איז צו די חכמים וועלן דא מייקל זיין זיי זאלן אראפ נעמען זייער גזירה אבי דער איד זאל נישט דארפן צוקומען, צו זאג איך התירו לו לרדותה קודם שיבא לידי חיוב חטאת ווייל אויב ס'וועט ווערן געענדיגט געבאקן וועט ער דאך דארפן ברענגען א חטאת, או לא לא התירו. דאס האט מען געהאט אין די פריערדיגע דף, די גמרא וויל פארשטיין וואס סהייסט, וואס די מעשה שוגג אדער מזיד? שוגג, אמר ליה רב אחא בר אביי לרבינא היכי דמי, אילימא זאל מען וועלן זאגן א מענטש האט אריינגעלייגט בשוגג א פת, ולא אידכר ליה, און ער כאפט זיך נאך אלץ נישט אז ס'איז שבת, סאו וואס די שאלה, למאן התירו, וואס איז די שאלה חזקי? ער האט זיך געכאפט אינמיטן פון שבת אדער ער האט זיך נישט געכאפט? נו וואס הייסט התירו, ער האט זיך נישט געכאפט, ער האט זיך נישט געכאפט, נו וואס איז די שאלה? ער וויל דאך נישט ארויס, ער ווייסט דאך נאך נישט אז היינט איז שבת. למאן התירו, וואס איז די שאלה? אויב האט ער זיך געכאפט, סאו לכאורה... ואלא לאו, מיינסטו נישט דאהדר ואידכר. ער האט נישט געוויסט אנפאנג אז ס'איז שבת. און ער געט זיך א כאפ, אוי וויי איז מיר. ס'דאך שבת היינט. ווילסטו יעצט וויסן? צו דו קענסט אים ראטעווען פון א חטאת, ער דארף סייווי נישט ברענגען קיין חטאת, ווייל א חטאת ברענגט מען נאר ווען עס איז א שוגג פון אנהייב ביזן סוף, פרעגט ער מי מחייב, ווען איז ער מחויב, והתנן כל חייבי חטאות, יעדער מענטש וואס איז עובר א עבירה וואס אויף אזא עבירה דארף מען ברענגען א חטאת, אינן חייבין דארף ער נישט ברענגען דעם קרבן עד שתהא תחילתן שגגה וסופן שגגה, קומט דאך אויס אויב איינער האט אריינגעלייגט א טייג, א לאפע, א פיטא, אין אן אויוון שבת, בשוגג. און ער כאפט זיך אינמיטן פאר ס'ווערט געבאקן אז ס'איז אסור דארף ער דאך שוין נישט ברענגען קיין חטאת ווייל סוף די מלאכה די מלאכה ווערט דאך יעצט געמאכט ווערט דאך יעצט נישט געבאקן מיט קיין שוגג סאו וואס זאגט רב ביבי צי זאג איך אז ער מעג עס ארויסשיבן אים צו ראטעווען פון א חטאת וואס בשוגג קען זיך דער דער די שאלה נישט שטעלן ווייל אויב ווייסט ער נישט ווייסט ער דאך נישט אלא וועלן זאגן אז די שאלה גייט במזיד רב ביבי וויל וויסן צו מען לאזט אים ארויסנעמען, מענטש לייגט אריין מיט א פרעכקייט, ער ווייסט ס'איז שבת, ער איז מחלל שבת, ער לייגט אריין א א טייגל אינמיטן טריסקער וויל ער תשובה טון, און ער וויל עס ארויסנעמען צו זאגן ער וויל תשובה טון, דער חכם לאזט נישט ארויסנעמען, אבער די לשון שטימט נישט ווייל די לשון איז צו זאג איך אז ער מעג עס ארויסנעמען אז עס זאל נישט צוקומען צו קיין חטאת, שטימט נישט די לשון, ווייל עס דארף שטיין קודם שיבוא לידי איסור סקילה מיבעי ליה. סאו שטימט נישט די גאנצע שאלה ענטפערט די גמרא אמר רב שילא לעולם אינעם אמת אריין רב ביבי'ס שאלה גייט ארויף בשוגג איי עס מוז זיך רעדן אז ער ווייסט נאך אלץ נישט אז ס'איז שבת ווייל אויב ווייסט ער אז ס'איז שבת דארף ער דאך סיי ווי נישט ברענגען א קרבן ולמאן התירו לאחרים שאלה איז אזוי איך שטיי אויף שבת אינפרי איך האב פארגעסן אז ס'איז שבת כ'האב אריינגעקלעבט א פיתה און איך לייג מיך שלאפן, כ'האב נישט קיין אנונג ביז ס'גייט מיך אויפוועקן די וועקער זייגער, און דו שטייסט ביי די זייט דו ווייסט אז דער איד האט האט בכלל נישט קיין, אפשר קען איך אים נאך ארויסשיבן דעם טייגל אז ער זאל נישט צוקומען צו קיין עבירה? פרעגט די גמרא ניין, ס'קען נישט זיין אז דאס פרעגט רב ביבי, מתקיף לה רב ששת וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חבירך, נישט דא אזא סברה צו זאגן אז מ'זאל זאגן פאר א מענטש דו טו א איסור דרבנן אז א צווייטער מענטש זאל נישט טון קיין איסור דאורייתא, נישט דא אזא זאך. דער מענטש אליינס קענסט אים פרעגן, אפשר יא אפשר נישט, ממילא שטימט דאך נישט די גאנצע שאלה, אלא אמר רב אשי, מ'גייט טאקע מסביר אז די גאנצע שאלה איז דווקא במזיד, לעולם אינעם אמת אריין, רעדט מען דא פון א מענטש וואס לייגט במזיד. מען דארף טאקע טוישן די נוסח השאלה. און רב ביבי פרעגט אזוי, צי לאז איך אים עס ארויסשיבן, קודם שיבוא לידי איסור סקילה, נישט קודם שיבוא לידי איסור חטאת, או לא. רב אחא בריה דרבא, האלט אויך אז די שאלה גייט אויף מזיד, און נישט נאר די שאלה, ער טענה'ט אז ער האט א גירסא אז עס איז בכלל נישט קיין שאלה. מתני לה בהדיא. אז אמר רב ביבי בר אביי הדביק פת בתנור א מענטש וואס שטייט אויף שבת און ער איז מדביק פת בתנור במזיד התירו לו לרדותה קודם שיבא לידי איסור סקילה אזוי פסק'נט מען אז מען זאגט דעם מענטש זיי עובר אויף א איסור דרבנן שיב ארויס דיין טייגל זאלסט נישט צוקומען צו קיין חיוב סקילה יעצט וועט מען צוריקגיין צו די משנה און איך ווייס נישט ווי מען גייט זיך אפשטעלן אין די היינטיגע שיעור ווייל ס'איז א לאנגע סוגיא. איך זאג דאס עס איז נאר מייקל זיין אז מען קען זיך אפשטעלן אינמיטן דער משנה שטימט עפעס נישט וואס דער ערשטער פאל שטייענדיג בחוץ דער ארעמאן שטייט אין דרויסן פשט העני את ידו לפנים ער נעמט א בעסקעט וואס ער גייט נאך געלט און ער לייגט עס אריין אין די הענט פון דעם עושר פון דעם באלעבאס נישט אויפן טיש לייגט ער עס אראפ ער לייגט עס אינעם פלאך פונעם הענט איז וואס האט ער געמאכט א וואס? ער געמאכט א הנחה, א ווי, א וואס? די הענט איז ווייניגער ווי ד', ווי פיר טפחים אויף פיר טפחים, איז דאך גארנישט די הענט, פרעגט די גמרא, אמאי חייב, מ'הייבט אן א פרישע גמרא, דאס איז מיטהאלטן, פארוואס זאל דער עני זיין חייב, והא בעינן ס'דארף דאך זיין עקירה והנחה, עקירה והנחה מעל גבי מקום ד' על ד', וליכא. אזוי איז דאך די הלכה זאגט ער, אז א מענטש הייבט עפעס אויף און לייגט אריין א צווייטן רשות, מוז ער עס אויפהייבן פון א פלאץ וואס איז כאטשיג א מקום חשוב, וואס? זאגט ער חייב, העני חייב, ניין, מדרבנן נישט, אבער ער רעדט דא פו, דא רעדט מען דאך פון שטיין, פשט העני את ידו לפנים, האלא? נאכאמאל דו ביסט נישט דא זע איך, פשט העני את ידו לפנים, און האט אריינגעלייגט אין הענט פון באלעבאס, העני חייב. ס'איז דאך נישט קיין מקום ד' על ד'. גייען מיר דא האבן א לאנגע סוגיא פרובירן איינצוזעצן די משנה צו א תנא וואס האלט אמר רבה, הא מני, מיר מוזן זאגן ווער איז דער תנא פון די משנה, שיטת יחידאי, שיטת רבי עקיבא. דאמר וואס רבי עקיבא האלט לא בעינן מקום ד' על ד', און מען מאכט אן עקירה און אן הנחה, פעלט נישט אויס ס'זאל זיין אויף א מקום ד' על ד', אפילו דו לייגסט עס אראפ אויף א שטעקעלע, ס'איז דא א שטעקעלע איבער רשות הרבים, א פאן שטעקן און דו לייגסט ארויף הענגסט ארויף אויף דעם א בעג האסט דו שוין אויך געמאכט א הנחה דארף נישט זיין קיין ד' על ד' דתנן קוק קוק א משנה וואס גיי מיר האבן שפעטער אין מסכת שבת הזורק איינער ווארפט מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע ס'פליט דורך א עפל א רבי האלט אינמיטן ווארפן אן עפל אין בית מדרש און די פענסטער איז אפן, ס'איז ארויסגעפלויגן, און ס'איז דורכגעפלויגן מיט אזא כח אז ס'איז אריינגעפלויגן אריבער די גאס אין א צווייטן פענסטער, רבי עקיבא מחייב, רבי עקיבא האלט אז ברענגען א חטאת ער האט געמאכט הוצאה, וחכמים פוטרים. גייט רבה מסביר זיין וואו זעה איך פון דא אז רבי עקיבא האלט אז ס'פעלט נישט אויס קיין הנחה אויף ד' על ד', רבי עקיבא האלט אמרינן זאגן מיר קלוטה כמי שהונחה דמיא, א זאך וואס פליעט. א זאך וואס ס'ליגט אין די לופט איז כאילו עס האט שוין גערוהט, אפילו אקטועל, ריאליטי, אין מציאות האט עס נישט גערוהט, עס איז נאר דורכגעפלויגן, האלט רבי עקיבא קלוטה כמי שהונחה דמיא, זאגט רש"י, און דו פארשטייסט עס נישט, די לעצטע רש"י, קלוטה, א חפץ, הואיל ונקלט באווירה של רשות הרבים, איז זאג איך כאילו עס ליגט, אפילו עס איז נישט, און חכמים זאגן, לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא, נו, במילא. איז וויבאלד ני איז א מסביר איז רבה האלט אז וואס אז ס'איז א כל שכן אז דער עני לייגט אַראָפּ אויפֿן האַנט פֿון דעם בעל הבית, איז עס קלוטה כמי שהונחה דמיא. ס'ליגט שוין דאָ, נו, אַפֿילו ס'וואָלט ווי געפֿלויגן. איז דאָ פֿרעגט די גמרא, וואָס הייסט, רבה האַלט דען, רבה ווייסט דען פּינקטלעך וואָס רבֿ עקיבֿא האַלט? איך ווייס אז רבה איז מסופק בכלל וואס די מחלוקת דא אין די משנה איז, למימרא דפשיטא ליה לרבה, ס'זעט אויס א פשוטע זאך פאר רבה אז דבקלוטה כמי שהונחה דמיא, דף ד' עמוד ב', ובתוך י' טפחים פליגי, איך וועל דיך ברענגען א רבה וואס רבה איז אינגאנצן מסופק רבה קען, רבה זאגט ס'איז דא צוויי וועגן וויאזוי מ'קען אפלערנען די משנה, פון רבי עקיבא מיט די חכמים. דא זעט אויס כאילו ס'איז פשיטא גיימיר נאך זעהן והא מיבעיא ובתוך י' רש"י אויבן ווייל דאילו למעלה מי' דו דארפסט וויסן העכער צען טפחים מרשות הרבים איז דאך לאו אויר רשות הרבים ס'איז מקום פטור הוא קען נישט דאס איז מזעהן והא מיבעיא בעי לה רבה רבה איז מסופק וואס קריגן זיך די חכמים מיט מיט רב עקיבא דבעי רבה צי זאג איך למטה מעשרה פליגי אז רב עקיבא מיט די חכמים קריגן זיך אונטער י' און וואס קריגן זיי זיך? ובהא פליגי, דרבי עקיבא סבר קלוטה כמי שהונחה דמיא אין י' טפחים, אז דו ווארפסט א חפץ דורך רשות הרבים, זאג איך כאילו עס האט גערוהט, און וועגן דעם האלט ער ס'איז חייב, ורבנן סברי לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא, אבל למעלה מעשרה העכער צען טפחים, דברי הכל פטור, וועט רבי עקיבא אויכעט מודה זיין אז ס'איז פטור, פארוואס ווייל העכער צען טפחים איז דאך נישט אויר רשות הרבים, און און און רבה איז ממשיך, און איך אויב וועל איך זאגן אז דאס איז די מחלוקת מוז מוז איך זאגן אז דכולי עלמא לא ילפינן זורק ממושיט, דאס דארפסטו וויסן אז אין די משכן ווען מ'האט צוזאמגעפאקט די משכן האט מען געלייגט די קרשים אויף וועגענער, די וועגענער זענען העכער צען טפחים פון רשות הרבים, און מ'האט איבערגעגעבן א ברעט, די לווים זענען געשטאנען אויף די וועגענער, מ'האט איבערגעגעבן א ברעט אויף איין וואגן און פון איין וואגן צום צווייטן וואגן. סאו, די שאלה איז צו מ' צו מ'לערנט ארויס זורק. פון מושיט, מען געפינט נישט אין די משכן אזא זאך פון ווארפן, מ'האט נישט, רשי זאגט מ'האט נישט געווארפן די קרשים, עס וואלט געקענט ווערן געדעמעדזשט, עס וואלט געקענט ווערן געשעדיגט, מ'האט איבערגעגעבן. סאו כולי עלמא וועל איך זאגן ולא ילפינן זורק ממושיט, אז וואס? מען לערנט נישט ארויס זורק ממושיט, זורק, איינער ווארפט א חפץ העכער צען טפחים, איז פטור. אדער זאגט רבה קען איך לערנען אזוי פשט אין די משנה, אדער זאג איך ניין או דילמא למעלה מי' פליגי, רבי עקיבא און די חכמים קריגען זיך העכער צען, ובהא פליגי אין דעם קריגען זיך רבי עקיבא האלט א מענטש ווארפט א זאך העכער צען טפחים סבר ילפינן זורק ממושיט, אז איך לערן ארויס פונקט ווי מ'האט איבערגעגעבן די קרשים פון איין וואגן צום צווייטן וואגן העכער צען טפחים דאס איז געווען א מלאכה דאס טאר מען נישט טון, די זעלבע זאך טאר מען נישט ווארפן. ורבנן סברי לא ילפינן זורק ממושיט, אבער אונטער צען, למטה מעשרה יעדער האלט אין דברי הכל חייב אפילו די חכמים, מאי טעמא פארוואס אמרינן ווייל אונז זאגן מיר קלוטה כמי שהונחה דמיא? ס'איז א מורא'דיגע קשיא. איך האב א קשיא אויף אונזער משנה, ווער די תנא פון אונזער משנה וואס זאגט אז ווען די ארעמאן לייגט אריין אין א האנט פון א צווייטן הייסט עס שוין ווי א הנחה, ס'איז דאך נישט קיין ד' על ד', רבה זאגט, דאס איז רבי עקיבא וואס ער האלט קלוטה כמי שהונחה דמיא, רבה אליינס איז דאך מסופק, ער וואלט דאך געקענט טענה'ן אז די משנה אויך, די חכמים האלטן אויך קלוטה כמי שהונחה, לויט איין וועג האלט דאך רבה אז די חכמים האלטן אויך קליא צו כמש אין איכא דמיא. זיי קריגן זיך פשוט העכער צען טפחים צו מען לערנט ארויס זורק פון מושיט, אבער אונטער צען די חכמים אויך האלטן איינער ווארפט פון איין רשות צום צווייטן רשות. חייב פארוואס קלוטה כמי שהונחה סאו וואס זאגט דא רבה אז די משנה איז שיטת ר' עקיבא רבה אליינס איז דאך מסופק שפעטער אויף דף צדיק ו' אז מען קען אפלערנען די משנה אנדערש זאגט מען אקעי הא לא קשיא נישט געפערליך פארוואס איך קען זאגן אנפאנג האט ער אנפאנג האט ער געהאט א שפעקולאציע ער האט נישט געוואוסט וויאזוי מען לערנט אפ פשט אין די משנה בתר דאיבעיא הדר איפשיטא ליה אז דסבר רבי עקיבא, רבי עקיבא האלט טאקע קלוטה כמי שהונחה דמיא, און די חכמים האלטן אז מען זאגט נישט קלוטה כמי שהונחה דמיא, און די מחלוקת איז למטה מעשרה טפחים, ווייל למעלה מעשרה טפחים דברי הכל פטור, כ'האף מיין נארס האלט מיט. איז אקעי שוין, און ביסט צופרידן? סאו יענקי, וואס וואס זע איך דא? אז די משנה זאגט א עני שטייט אינדרויסן און ער לייגט אריין א קוישל אין די הענט פונעם. באלעבאס איז ער חייב. איי געוואלדיג געשריגן שייע ס'איז דאך נישט קיין מקום פון ד' על ד'. שיטת רבי עקיבא וואס ער האלט אז ווען מ'ווארפט ארויס א חפץ פון א הויז צו א צווייטן הויז, פרעגט די גמרא ניין ודילמא הנחה הוא דלא בעיא. אפשר רבי עקיבא האלט אז וואס? הנחה פעלט נישט אויס. אבער הא עקירה בעיא. רבונו של עולם, קען איך? ווי דא עקירה? ניין. רב עקיבא זאגט מחייב שתיים אדער מחייב? פארוואס נישט מחייב שתיים, ער האט דאך געמאכט עקירה, ער האט ארויסגעווארפן א עפל פון רבי'נס טיש, ארויס פון רשות הרבים, יא, און ס'איז געווארן אן הנחה דארט, און אן עקירה פון רשות הרבים, אין איז די פיל פיל פאראן דער זאגט איך קליפ די קימי שיני גדליה זער בקימ דאס נישט מחש קיין ראש אז איך גיי ראש מי די קטון רב קיב מחי אבל אקיר בו ימאל גאב מקום דל מי דלוי קטון רב קיב מחי שטייען אחז משם צו ואחז משם מחנוס רב קיב האלט קאן נאר נאר די קיש די די קיש די קאס מי נאך אמאל אַז פאַרשטאַנען, רבי עקיבא זאָגט אַז וואָס? מחייב! אויף ס'וואס איז רבי עקיבא מחייב? אז דו האסט ארויסגעווארפן אן עפל פון רשות היחיד צום רשות הרבים, ווייל הנחה פעלט נישט אויס קיין מקום ד' על ד', אבער רבי עקיבא האלט נישט. נו שנעל שנעל ברענג שוין אהער אוועק דעם קוישל מיטן חלה, מארגן דארף מען שוין א אנדערע משל, שתשמעו די קומען. יא דער בעל, דער ארעמאן קומט ער לייגט אריין דעם קוישל אין די הענט פונעם בעל, פונעם פונעם אבער פאראויס געגאנגען אז עס איז מ'האט געהאלטן ביי א וויכטיגע זאך נאך אמאל רבי עקיבא זאגט אז וואס, וויפיל איז מען, אויב מ'ווארפט ארויס א עפל פון א רשות צום צווייטן, פון רשות היחיד צו רשות הרבים, וויפיל איז מען חייב פארוואס איינס פארוואס נישט צוויי ער האט דאך געמאכט אן עקירה זעה איך פון דא אז רבי עקיבא וועט אויכעט האלטן אז עקירה דארף זיין פון מקום ד' על ד', הנחה אבער נישט ווי, יענקי נו געב עס א שטיקל סברה. ניין עס שטימט נישט, דו זאגסט דאך פשט העני את ידו, די צווייטע חלק פון די משנה יא, אה, פשוט, ווי האט געשטאנען פשט העני את ידו.

און וואס איז די סברה טאקע שייך? פארוואס זאל איך זאגן אז ס'איז א חילוק פון עקירה צו הנחה? ווייל ס'איז נישט ווי די אנהייב פון די מלאכה איז עקירה. ס'האט געלערנט די תרגות, שוין, אבער למעשה האט עס געטראגן פון א רשות צו א רשות. אבער ארויסנעמען פון א רשות? אה יא, ס'איז נישט דא? הער, יא? איי לאמיר רבי יאסל מ'האט אפגעפאלן פון די ערשטע וועג רבי, ס'שטימט טאקע נישט דעם, פארוואס שטימט טאקע נישט די משנה? ווייל די משנה זאגט דאך אויב ער האט אויב דער בעל הבית שטייט אין די הענט מיט א בילקעלע, און דער ארעמאן נעמט עס ארויס פון זיין הענט, און לייגט עס אראפ אויפן גאס איז ער חייב, פארוואס? ס'איז דאך נישט קיין ד' על ד', און רבי עקיבא זאגט נאר, הנחה, נו, דארף נישט זיין קיין ד' על ד', ווייל ער זאגט דאך נישט מחייב שתיים, אלא אמר רב יוסף הא מני, אז די משנה איז רבי. פרעגט די גמרא, הי רבי, וואסערע רבי, דא אסאך רבי, וועמענס רבי? אילימא אז מ'וועלן זאגן הא רבי, די רבי. דתניא אין די ברייתא זרק א מענטש האט געווארפן א חפץ ד' אמות ברשות הרבים, אברמי. מיינע קינדער הערן מיך נישט, וואס כאטשיג די. א תלמיד איז אזוי ווי א זון, ונח על גבי זיז כל שהוא, הערסט? שטעקט זיך ארויס א נאגל פון וואנט, ברענג מיר נישט קיין נאגל יעצט שייע, קוק ס'דא דא א נאגל, דו קענסט ווייזן די קעמערע דא, ס'דא דא א נאגל, ער האט געווארפן די היט א פריסבי, ס'איז געווען א פלי אויף א, אויף א נאגל, די נאגל איז נישט קיין ד' על ד', די נאגל, מ'האט געזען די נאגל? די נאגל איז נישט קיין ד' על ד', איז רבי מחייב. רבי האלט ביסט מחייב האסט געווארפן ד' אמות ברשות הרבים? איי! האלאו! איי האסט דאך נישט קיין ד' על ד'? פעלט נישט אויס. וחכמים פוטרין. סאו לכאורה זעה איך שוין דא אז רבי זאגט רשי, ווי וועט זאגן רשי, רבי מחייב, אלמא דלא בעי הנחה מקום ד'. יא? כ'הער נישט. יא, חזקי פרעגט זייער שטארק, איי, ווי זעה איך אז רבי וועט האלטן אז ביי עקירה פעלט אויך נישט אויס קיין ד' על ד', און ברענגט דערצו פון די הייליגע ר' עקיבא אייגער, סתם אזוי גיי איך נישט מאכן קיין חילוק. רבי עקיבא זאגט מחייב און ער זאגט נישט מחייב שתיים, זעה איך אז ער מאכט א חילוק פון עקירה מיט הנחה, אבער אז רבי זאגט מחייב, גיי איך נישט גיין מאכן אליינס א חילוק אז עקירה דארף יא זיין ד' על ד' און הנחה דארף נישט, איך האב מורא איך גיי שוין צו אריין, איך לערן שוין פאר צו לומדיש, אונז דארף מען גיין ווייטער, פרעגט די גמרא ס'שטימט דאך נישט רב יוסף'ס פשט ווייל דער רבי קען נישט זיין התם, דארט זאגט מען דאך כדבעינן למימר לקמן אזוי ווי אונז גיי מען זעהן א אנדערע סוגיא שפעטער דף ח'. כדאביי אזוי ווי אביי איז מסביר דאמר אביי אז הכא די מחלוקת פון רבי מיט די חכמים איז באילן א בוים העומד ברשות היחיד שטייט אין רשות היחיד ונופו און די צווייגן נוטה לרשות הרבים שטעקן זיך ארויס לרשות הרבים און ס'איז געקומען א מענטש און געווארפן א פריסבי און געווארפן א באלון א באל וזרק און ונח אנופו ס'איז געפאלן אויפן צווייג דער צווייג אליינס האט נישט קיין ד' על ד' די שטאם די גזע, די סטעם, האט ד' על ד' דרבי סבר רבי האלט אמרינן אונז קוקן מיר אן דעם צווייג שדי נופו ווארף דעם צווייג בתר עיקרו אויפן שטאם ממילא פונקט ווי דער עיקר איז א מקום חשוב פונקט ווי די גזע ער שטאמט פון א גוטע שטאם דער שטאם איז א גוטע שטאם ד' על ד' ממילא זאג איך אז דאס אז ער איז חייב ס'איז כאילו ער האט געלענדעט אויף א זאך פון ד' על ד' ורבנן סברי לא אמרינן לא אמרינן שדי נופו בתר עיקרו איז איך זאג נישט, אבער א כפרה איך זעה אז די רבי האלט אויך אז עס פעלט אויס אז הנחה זאל זיין אויף א מקום פון ד' על ד', ער האלט פשוט אז דער ענף איז א חלק פונעם, אבער איך פארשטיי נישט יענקי די הענט איז דאך אויך א חלק פונעם מענטש.

נחום פאטער נחום וואלדימער'ס פאטער, גאמ ר ווידער משמיע מחייב און רבי שטיין רבי האלט נאך געבן צוויי חתונות, איינס האט ער געווארפן פאר א חדשים הוצאה און א חדשים הכנסה, ער האט זיך געמאכט צוויי זאכן אמר זיך אז ער איז לא בוי עקירה ולא ינוח על מקום ד' על ד', פארוואס? ער האלט קלוטה כמי שהונחה דמיא, דארף נישט זיין קיין מקום, איז דאך זאגט רש"י מחייב היה רבי שתים די דהוה כאילו נח ברשות היחיד וחזר ונעקר משם, והכניס לרשות הרבים אלמא לא עקירה בעי ולא הנחה בעי על גבי מקום ד. סאו לכאורה די שיטת רבי, פרעגט אבער די גמרא ניין ניין ניין ס'שטימט נישט, הוא יתמר עלה, סתם האט ער געלערנט דעם רייזער רב איז ווי לאמרי טאר וויי, לוי מחייב רב רב נישט מחייב אנע וואפן, אז זיי זענען אראם, דער איז דער איז געבן די אלע וואס זיי יוכד מיט קיר, אז דו אדאך, אל דעם דו איך קעלי די גאנצע הויז איז אנגעפעל, דא מיר אין בייס דו דאס קעמאן דעם מאל ידאמי, איז צו מיט חפייצן, דו בכלל נישט דו קאליב דו, קומט אויס דאס ווען דאס געווארפן דעם חייב האט זיך עס דאך געלייגט אויף א געהעריגע מקום, אבל שאינו מקורה לא, איי ס'מוז זאגן דער בעל הבית שטייט אין די הויז, אבער די פארקערטע פאל, וואס טוט זיך ווען ער נעמט דעם חלה פון די הענט פונעם בעל הבית און לייגט ארויס אינדרויסן אין רשות הרבים, אויף וואס איז ער מחייב? וועסט מיר זאגן די רשות הרבים איז מקורה? איז דאך עס נישט קיין רשות הרבים. וכי תימא, זאגט די גמרא הכי נמי, דא רעדט מען במקורה, די משנה רעדט זיך טאקע די ארעם מאן שטעקט אריין די בעל הבית שטייט אין א רשות מקורה, אקעי, התינח, עס שטימט טאקע די ערשטע חלק ברשות היחיד מקורה, אז די בעל הבית וואוינט אין א הויז, אקעי איך קען לאמיר זאגן פארשטיין די ערשטע חלק אז ווען דער ארעם מאן לייגט אריין דעם קוישל אין די הענט פונעם עושר פונעם בעל הבית, איז עס איז עס איז עס חייב ווייל עס ווייל ווייל איך זאג עס איז כמאן דמליא, ס'איז פול אבער פארקערט שטימט דאך נישט ברשות הרבים מקורה מי מחייב וואס זאל מען זאגן אז ווען ער נעמט ארויס די חלה פונעם הענט פונעם פונעם פונעם באלעבאס ער לייגט עס ארויס אינדרויסן איז וואס ניין נישט די פאל דער דער בעל הבית די צווייטע חלק משנה דער בעל בית לייגט אריין א חלה אין די הענט פונעם פונעם אורמאן וואס מיר זאגן דער אורמאן שטייט דער שטראם מקירה וואו מיר רב שמיע ביי דעם רב אבא וואו מיר רב רב אבא מיר רב מיר רב מאב חייף דאס דאס דאס דאס שטראם מקירה פוט אין די שיינע דוים מיט די גליי האמיד דאס איז נישט דוים מיט יער שטראם פון מיט דאס טראש בכל מלאכת שבת און נישט גאמר אלע מלאכת שבת אין גאס נישט מ'קען מיט די נוסח פאר שבת לפרשת משכן ויקהל, ווער צוריק שטעלט די קשיא ווער איז די משנה, כ'מיין כ'וועל מיך אפשטעלן דא, ס'איז א נייע סוגיא, מ'וועט מארגן אנהייבן נאכאמאל, ווער איז די תנא פון די משנה וואס ער האלט אז ס'דארף נישט זיין קיין ד' על ד' האבן מיר זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא אין קארגע צוואנציג מינוט, פארשטייסט עס? דער אייבערשטער זאל העלפן מ'זאל קענען אדורכגיין די גאנצע מסכת שבת, אז די ישיבה זאל זיין ווייטער פריש.